א גוטן ווינטער, טייערע חברים ידידי השיעור, מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף מ ד עמוד א', לאמיר נעמען די גמרא די לעצטע פיר שורות דף מ ג עמוד ב', אמר ר' אבהו אמר רבי יוחנן, האט ר' אבהו איבערגעזאגט א חידוש בשם רבי יוחנן, כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור, ביי אלע איסורים שבתורה זאג איך נישט אז די היתר איז זיך מצטרף צום איסור. וואס מיינט עס? איז רש י מסביר אזוי, למשל, א מענטש האט חלב, אוודאי צו עסן חלב איז דא א איסור, און אויב גייט מען עסן א שיעור דערפון, א כזית, דעמאלס קומט זיך דיר מלקות. און די שאלה איז יעצט, דער איד ער האט געהאט חלב, ער האט געגעסן חלב, און צוזאם מיטן חלב האט ער געגעסן נארמאלע פלייש, וואס די פלייש מעג ער דאך יא עסן, און די שאלה איז יעצט ווערן זיי גערעכנט אזוי ווי איין זאך צוזאמען, פשט איז די היתר איז זיך מצטרף צום איסור, און ממילא קוק איך אן, דו האסט געגעסן צוזאמען האסטו געגעסן מער ווי א כזית, אויב אזוי קומט זיך דיר מלקות. אדער זאג איך ניין, למעשה די חלב איז א זאך פאר זיך, די בשר איז א זאך פאר זיך, די צוויי זאכן האבן דאך נישט קיין שייכות, אויב אזוי קיין מלקות קען איך אים נישט געבן. ווילאנג פונעם חלב אליינס האסטו געגעסן ווייניגער ווי א כזית, קומט אויס אפילו למעשה האסטו אויך געהאט פלייש, און דו האסט עס געגעסן צוזאמען, אבער איך זאג, אין היתר מצטרף לאיסור. אויף דעם זאגט רבי יוחנן, אין כל התורה כולה, ביי אלע מצוות, ביי אלע איסורים זאג איך נישט אז היתר איז זיך מצטרף צום איסור, חוץ איין פלאץ יא. וואו זאג איך יא? חוץ מאיסורי נזיר, חוץ ביי די איסורים פון א נזיר. דאס ווייסט מען דאך, א נזיר טאר נישט טרינקען קיין וויין, טאר נישט עסן קיין טרויבן, און די שאלה איז יעצט, דער נזיר האט געהאט טרויבן, ער האט געגעסן די טרויבן, יעצט צוזאמען מיט די טרויבן, אדער למשל געהאט א ברויט, וואס אין די ברויט איז געווען איינגעווייקט וויין, יעצט צוזאמען זענען זיי א שיעור, דאס הייסט די טרויבן מיטן ברויט, דאס מאכט א שיעור פון א כזית, און דעמאלטס קען ער באקומען מלקות, אויב וואלט ער נאר געגעסן די טרויבן אליינס, וואס דאס איז דאך ווייניגער ווי א שיעור, קיין מלקות קומט זיך אים נישט. און די שאלה איז יעצט בין איך מצטרף די צוויי זאכן, קוק איך אן דעם אכילה פונעם ברויט מיטן טרויבן, אדער די ברויט וואס איז געווען איינגעווייקט מיט וויין, קוק איך דאס אן ווי איין אכילה, פשט איז דאס איז יעצט געווארן איין גרויסע כזית, און ממילא קומט אויס אז דו ביסט יעצט חייב מלקות, אדער זאג איך ניין, ס'איז צוויי פארשידענע זאכן, די טרויבן איז איין זאכן, און די ברויט איז איין זאך, וויבאלד ס'איז געווען די טרויבן אדער די וויין איז געווען ווייניגער ווי א כזית, אויב אזוי קיין מלקות באקומסטו נישט. זאגט ער דא איז אנדערש, ווייל ביי נזיר איסורי נזיר זאג איך יא אז היתר איז זיך מצטרף לאיסור, פארוואס? שהרי אמרה תורה משרת, ווייל די תורה רופט דאך אן משרת, דאס הייסט אין די תורה שטייט מיין ושכר יזיר, חומץ יין, חומץ שכר לא ישתה, אבער וואס וכל משרת ענבים לא ישתה, איז וואס דארפסטו מיר צולייגן די ווערטער וכל משרת ענבים לא ישתה? אויב פשט איז, דו האסט א זאך וואס איז איינגעווייקט אין ענבים, דו האסט למשל א ברויט וואס איז ממש איינגעווייקט אין וויין, און אין דעם יעצט האסט שוין א שיעור אז מ'זאל אים קענען געבן מלקות, וואס מוז די תורה מיר זאגן וכל משרת ענבים לא ישתה, איך ווייס שוין מיין ושכר יזיר, ער טאר נישט טרינקען קיין יין און שכר. אלא מאי, איז ער מחדש בשם ר' יוחנן, ווייל די תורה זאגט מיר בכל משרת, וויל די תורה דיר זאגן, אפילו דו האסט איינגעווייקט דיין ברויט, אדער דו האסט צוזאמגעגעסן א ברויט מיט א דבר אסור, און דער דבר אסור נישט פאר זיך אליינס א שיעור כזית, מען זאל דיר קענען געבן מלקות, אבער וויבאלד דו עסט עס צוזאמען, ס'איז א משרת ענבים, אויב אזוי קוק איך אן די גאנצע זאך צו איין גרויסע שיעור, און ממילא גייסטו יעצט באקומען מלקות, ווייל איך זאג דעם היתר, דעם ברויט וואס איז מותר איז זיך מצטרף צום איסור, צו עס איז א טרויבן, צו עס איז וויין וואס איז איינגעזייגט אין דעם ברויט, אפילו דער איסור אליינס איז נישט גענוג גרויס, אבער זאג איך אז היתר מצטרף לאיסור, און ממילא באקומסטו מלקות. איז דאס געווען דער חידוש פון רבי יוחנן צו זאגן אז דא איז דא א עקסעפשאן, לגבי נזיר זאג איך דיר אז וואס? ס'איז יא מצטרף ממילא באקומסטו מלקות. וזעירי אמר, זעירי זאגט, איך האב נאך א פאל. וואס זאגט ער? אף שאור בל תקטירו, אזוי האבן מיר געלערנט אין פריערדיגע גמרא, ס'איז דא א איסור צו גיין פארברענען אויפן מזבח יעדע זאך וואס איז חמץ. איז זאגט אונז די תורה, אז וואס? שאור בל תקטירו, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה' זאגט זעירי, אז אויב גייסטו נעמען א שטיקל ברויט, און דו גייסט עס פארברענען אויפן מזבח, אבער צוזאמען מיט נאך א זאך, זאגט אונז די תורה כל שאור, זאלסטו וויסן אז דו גייסט פארברענען א זאך, דו פארברענסט א כזית, אפילו נאר א חלק פון דעם כזית איז געווען חמץ, אפילו דער חמץ פאר זיך אליינס האט נישט קיין שיעור אין זיך, אבער ס'דו פארברענסט עס צוזאמען מיט א צווייטע זאך, און יעצט נעמסטו א כזית לייגסט עס ארויף אויפן מזבח, און דו גייסט עס פארברענען, ביסטו עובר און דו באקומסט מלקות דערפאר. פארוואס? ווייל כל שאור, די תורה זאגט דיר איך קען נעמען עני שאור. ווילאנג פארשטייט זיך אז אין טאטעל אלעס צוזאמען איז א כזית, און ממילא וויל די תורה דיר זאגן זאלסטו וויסן אז היתר מצטרף לאיסור, הגם בעצם דיין איסור אליינס איז צו קליין, און דו האסט נישט גענומען קיין כזית וואס דו האסט פארברענט אויפן מזבח, אויב אזוי אפשר וואלט איך דיר נישט געקענט געבן קיין מלקות דערפאר, תירוץ איז אז דו גייסט עס פארברענען מיט נאך א זאך, און צוזאמען האב איך א כזית, היתר מצטרף לאיסור, און ממילא באקומסטו מלקות אויף דעם וואס דו האסט עס פארברענט אויפן מזבח. זאגט די גמרא, כמאן, ווי וועמען גייט עס? דאס וואס האט יעצט מחדש געווען זעירי, אז דו נעמסט אויפן מזבח, דו לייגסט חמץ דארטן, און ס'איז א שיעור כזית באקומסטו מלקות, ווי וועמען גייט דאס? כרבי אליעזר דדריש כל, דו האסט דאך יעצט געזאגט, דאס לערן איך ווייל די תורה זאגט כל שאור וכל דבש, דאס הייסט דו דרש'נסט דעם ווארט כל, אויב אזוי פרעג איך דיר, אויב זאגסטו מיר אז דו דרש'נסט דעם ווארט כל, דאן לאמיר זיך דערמאנען, מען האט דאך פריער געלערנט, רבי אליעזר האט דאך מחדש געווען, אז אין די תורה שטייט דאך כל מחמצת לא תאכלו, האט מען געזאגט די ווארט כל קומט עפעס מרבה צו זיין, וואס קומט עס מרבה צו זיין, אז אויב דו האסט חמץ וואס איז בתערובות, ווי למשל דעם ביר, מען האט געהאט א ביר, עמ, מדי, עמ, שכר המדי, וואס אינעווייניג ליגט שעורים, האבן מיר געזאגט, לפי רבי אליעזר ביסטו עובר א לאו, און ממילא אויב וועסטו עסן גענוג דערפון, וועסטו באקומען מלקות, וועסטו באקומען כרת, אויב אזוי, אי הכי לענין חמץ נמי, לכאורה זעירי, וואס רעדסטו פון מזבח, איך האב נאך א פאל, די תורה זאגט כל מחמצת לא תאכלו, די תורה וויל מיר צולייגן אז דו קענסט באקומען א לאו מיט מלקות, נישט קיין כרת, אזוי ווי די גמרא האט געזאגט אויפן פריערדיגן עמוד, אבער למעשה א לאו ביסטו יא עובר, דאס איז דווקא, לכאורה, ווען איך עס א שיעור דערפון. איי ס'איז דאך בתערובות, תירוץ איז, היתר מצטרף לאיסור, אויב אזוי פרעג איך דיר זעירי, אז דו דרש'נסט שוין די ווארט כל, רעד דאך פון חמץ. ענטפערט די גמרא ביסט גערעכט, אין הכי נמי, ביסט טאקע גערעכט, מען וואלט טאקע געקענט רעדן פון חמץ, נאר וואס, לאפוקי מדאביי דאמר יש הקטרה לפחות מכזית, קא משמע לן דהקטרה לאו לפחות מכזית. זאגט ער ביסט גערעכט, איך בין מסכים אז חמץ טאקע איז אויך בעצם א פאל פון היתר מצטרף לאיסור, ווייל אויב זאג איך אז א תערובת חמץ ביסטו עובר אויף א לאו, פשט איז מוז איך צוקומען אז סאיז געווען דא א תערובות און סאיז געווען ווייניגער ווי א כזית נאר היתר מצטרף לאיסור. איי פארוואס רעדט זעירי דווקא פון א פאל צו פארברענען אויפן מזבח, זאגט ער פשוט אזוי ווי אונז האבן דאך געלערנט אויפן פריערדיגן עמוד, אונז האבן געלערנט ביז יעצט ווען די תורה זאגט אונז כל שאור וכל דבש לא תקטירו, מיינט עס אז דו קענסט אפילו נישט נעמען א קליין שטיקל ברויט ווילאנג ס'איז חמציג און גיין פארברענען אויפן מזבח. רעדן פון א שיעור צו ס'איז יא כזית נישט כזית, דאס האבן נישט גערעדט, ווייל אונז האבן געהאלטן אזוי ווי אביי, וואס אביי זאגט, ווען דו גייסט אויפן מזבח, דו נעמסט א שטיקל חמץ און לייגסט עס אויפן מזבח, גלייך ביסט דו עובר, ס'מוז נישט זיין קיין שיעור. און ממילא זאגט זעירי, דעם פרט דאס בין איך נישט מסכים, צו זאגן אז דו ביסט עובר אויף א לאו ווען דו גייסט פארברענען חמץ אויפן מזבח, אפילו ס'איז ווייניגער ווי א שיעור, די חלק בין איך נישט מסכים, נאר ווען זאגט די תורה כל שאור וכל דבש, ווען באקומסט דו מלקות דערפאר, דאס איז דווקא ווען דו האסט פארברענט ווי א כזית, און ממילא וויל איך רעדן פון דעם צו ארויסברענגן, זאלסטו וויסן טאקע, דו מעגסט נישט פארברענען חמץ אויפן מזבח, נאר וואס, ווען באקומסט דו מלקות, דאס איז דווקא ווען ס'איז א כזית צוזאמען, און ממילא זאג איך דיר, זאלסטו וויסן, אז דו גייסט נעמען חמץ אויפן מזבח, און דו גייסט עס צוזאמען פארברענען מיט א זאך וואס איז יא, וואס דו מעגסט פארברענען דארטן, וויבאלד איך זאג היתר מצטרף לאיסור, אויב אזוי יעצט ביסטו עובר אויף מלקות, אבער אויב וואלסטו פארברענט נאר משהו חמץ וואס איז ווייניג ווי א כזית אליינס אנע גארנישט, קיין מלקות קען איך דיר נישט געבן, ווייל דאס איז וואס איך וויל ארויסברענגען אז איך קריג מיך אויף דעם פרט מיט אביי און איך האלט אז ס'מוז נישט ס'מוז יא זיין א שיעור, דו אביי זאגסט דו מעגסט נישט פארברענען אויף מזבח אפילו א זאך וואס איז ווייניגער ווי א שיעור, אפילו א זאך וואס איז ווייניגער ווי א כזית באקומסטו מלקות, זאג איך דיר ניין. די חלק קריג איך זיך אויף דיך אביי און איך האלט ווען באקומסטו מלקות דאס איז דווקא דו פארברענסט א זאך וואס איז מער ווי א שיעור פון א כזית. זאגט די גמרא ווייטער יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא רב דימי איז געווען און האט פארגעלערנט די שמעתא האט עס איבערגעזאגט בשם ר' יוחנן אז נארמאל אין די תורה זאג איך נישט אז היתר מצטרף לאיסור נאר ווי נאר לגבי נזיר דארטן איז דא א ספעציעלע זאך די תורה זאגט משרת און ממילא זאגט די תורה אז היתר מצטרף לאיסור אמר ליה אביי לרב דימי, זאגט אביי צו רב דימי, וכל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור, איז דאס טאקע אמת? בכל התורה זאג איך נישט אז די היתר איז זיך מצטרף צום איסור, און איך קוק אן למשל לגבי חלב, ווען עס איז געגעסן מיט פלייש צוזאמען קוק איך אן כאילו עס איז געגעסן א שיעור, און ממילא באקומסטו מלקות, והתנן אונז האבן געלערנט, כ'וועל דיר ברענגען א פאל, אונז האבן געלערנט, המקפה של תרומה, איינער האט א בריי פון תרומה, עפעס א דיקע עסן פון תרומה,

אבער, אונז האבן דאך שוין געלערנט אז טאמער ער רירט אן למעשה תרומה, ווערט די תרומה פסול. איז יעצט געקומען דער טבול יום, ער איז שוין געווען אין מקווה, איינציגסטע זאך וואס פעלט אים איז הערב שמש, און ער לייגט אריין זיין פינגער אריין אין דעם תבשיל. יעצט וואס איז די הלכה? זאגט די ברייתא, פסל את כולן, איז די גאנצע זאך פסול. אקעי. נאך א פאל, המקפה של חולין, אויב דא געווען פארקערט, די גאנצע באול, אלעס וואס ער האט געהאט דארטן, דעם בריי, דאס איז געווען חולין.

דארטן דו נעמסט א לעפל גייסט עס ארויס נעמען די רעשט דאס איז נישט קיין שום פראבלעם. אויף דעם פרעגט די גמרא והוינן בה מקום מגעו אמאי פסולה די פלאץ וואס ער רירט עס אן לאמיר פארשטיין פארוואס ווערט דאס אליינס נאר פסול לכאורה הא בטלי להו תבלין ברוב פארוואס זאגסטו אז דו דארפסט נעמען א לעפל און ארויס נעמען לכאורה אונז ווייסן דאך בכל התורה כולה מדאורייתא א זאך איז בטל ברוב. און ממילא אויב איז אזוי, ווילאנג איך האב דאפלט אזוי אסאך פון די חלק וואס איז חולין, וואס דא אוודאי האב איך, ווייל די שום און די שמן דאך נאר אביסל דא אינעווייניג, אויב איז אזוי וואלט עס געדארפט בטל ווערן. און ממילא פרעג איך דיך, מהיכי תיתי יעצט ווען די מענטש לייגט אריין זיין פינגער, מוז איך יעצט גיין ארויסנעמען די חלק? לכאורה, די שום וואס ליגט דא אינעווייניג די קנאבל איז שוין לאנג בטל געווארן צו די גאנצע תבשיל דא. אויב אזוי, לכאורה אז ס'איז בטל ברוב, זאל ער קענען ווייטער עסן די גאנצע זאך. ואמר רבה בר בר חנה, האט רבה בר בר חנה מסביר געווען, מה טעם זאלסטו וויסן, הואיל וזר לוקה עליהן בכזית, זאלסטו וויסן ניין, דא איז נישטא אזא זאך ווי ביטול, ווען איז דא אזא זאך ווי ביטול, דאס איז אויף אנדערע פלעצער, אבער ביי תרומה, אזוי ווי מען האט שוין געלערנט, תרומה מדאורייתא איז נאר בטל איינס פון הונדערט, דאס הייסט אז ס'איז הונדערט מאל אזוי אסאך ווי דאס, דעמאלטס איז עס בטל, און ממילא דא איז עס נישט בטל, אויב אזוי קומט אויס אז ווען דו רירסט עס אן, אוואדי דארפסטו ארויסנעמען ווייל ס'בלייבט תרומה, און אזוי אויכעט אויב א זר קומט לייגט ער צו די ווערטער און ער זאגט אז די זר גייט יעצט קומען און ער גייט עסן א כזית פון דעם בריי, וואס וועט זיין די הלכה, וזר לוקה עליהן, גייט די זר באקומען מלקות. איז פרעגט די גמרא יעצט, היכי דמי, ווי אזוי זאגסטו מיר יעצט די זר באקומט דא מלקות? דאס הייסט, לאמיר דא פארשטיין דעם בילד, איך האב דא א באול וואס אינעווייניג ליגט א בריי וואס איז חולין, אויסגעשפּרייט און אינעווייניק אין דעם איז דאָ דאָרטן דער קנאָבל. יעצט דער מענטש גייט, ער רירט עס אָן, זאָג איך, אַז וואָס, נעם אַרויס דער קנאָבל און די רעשט קענסטו ווייטער עסן. די רעשט איז טהור, נישט קיין שום פּראָבלעם. אָבער אַ זר, וואָס קומט און נעמט אַ לעפֿל, וואָס איז אַ כזית און ער עסט עס, אויב אַזוי קומט זיך אים מלקות. פֿרעגט די גמרא, היכי דמי, ווי אַזוי קען זיין, אַז ער באַקומט מלקות? אין דעם לעפֿל, וואָס דער זר האָט יעצט געגעסן, איז דאָ אינעווייניק עפּעס אַ כזית תרומה? אַוודאי נישט. די שום האט זיך פשוט אויסגעשפרייט דא אין די גאנצע, אין די גאנצע באול אביסל. אין די לעפל וואס איך האב איז דא אפשר איין קנאבל. אויף דעם אליינס האסטו דאך נישט געגעסן קיין כזית, ממילא קיין לוקה דארפסטו דאך נישט זיין, דארפסט נישט באקומען קיין מלקות אויף דעם. אלא מאי? מוז דאך זיין, פארוואס זאגסטו מיר יעצט אז וואס? אז ער באקומט מלקות ווען די זר קומט נעמט ער ארויס א לעפל און ער עסט עס? לאו משום דהיתר מצטרף לאיסור, פשט איז, ווייל די היתר מיטן איסור זענען זיך מצטרף, ממילא אלעס וואס ליגט אויף זיין לעפל, ווערט יעצט א תרומה'דיגע לעפל, און ממילא די לעפל האט דאך א כזית אינעווייניג, קומט אויס אז די זר האט יעצט געגעסן א לעפל תרומה, האסט געגעסן א כזית תרומה? קומט זיך דיר מלקות, אבער זעה איך דאך פון דא אז ביי תרומה זאג איך אויכעט אז היתר מצטרף לאיסור, און ממילא פרעג איך דיך, וואס זאגסטו מיר א כלל דא בשם רבי יוחנן, אז כל התורה כולה זאג איך נישט אז היתר מצטרף לאיסור נאר לגבי נזיר, דא האסטו נאך א פאל, די תרומה, זאג איך דאך אז וואס, אז די זר וואס עסט עס קומט זיך אים מלקות, הגם אין זיין לעפל איז דאך קלאר נישט געווען קיין כזית תרומה אליינס, נאר צוזאמען, אז איך קאמביין דעם בריי צוזאמען מיט די שום, דעמאלס וועט זיין א כזית, זעסטו דאך פון דא, אז איך בין יא מצטרף דעם היתר מיטן איסור, און ממילא וואס זאגסטו מיר די גאנצע מצטרף פון היתר מיט איסור איז נאר לגבי נזיר? זאגט אים לא. זאגט אים ניין, זאלסט וויסן ביסט נישט גערעכט, ווייל מאי כזית דאיכא כזית בכדי אכילת פרס, זאגט ער די ווארט דא איז נישט אז דער מענטש האט נאר געגעסן איין לעפל, אז ער האט געגעסן נאר איין לעפל אוודאי ביסטו גערעכט, מהיכי תיתי זאל ער באקומען מלקות, איך זאג נישט היתר מצטרף לאיסור, נאר וואס, דער מענטש איז געגאנגען עסן תוך כדי אכילת פרס, אזוי לאנג ווי ס'דויערט צו עסן א האלבע ברויט, האט ער געגעסן נאר פון דעם בריי. און ממילא אין די גאנצע צייט, די פאר מינוט וואס ער האט געגעסן דא, צוזאמען אלע צוזאמען, די אלע אכילות צוזאמען, איז דא א כזית קאמביינד וואס ער האט יעצט אריינגענומען אין זיין מויל, און ממילא פאר דעם קומט זיך די מלקות. ממילא האט עס גארנישט צו טון מיט היתר מצטרף לאיסור, אוודאי נארמאל זאג איך היתר נישט מצטרף לאיסור, נאר לגבי נזיר. איי פארוואס דא באקומט דער ישראל מלקות? די תירוץ איז ווייל ער האט געהאלטן אין איין עסן און עסן עסן, לאמיר זאגן צוויי מינוט, פינף מינוט, ווילאנג נאר תוך כדי אכילת פרס נעמט, האט ער געגעסן, און צווישן אלע זיינע אכילות צוזאמען, קומט אויס האט ער געגעסן א כזית שום, און ממילא וועגן דעם קומט זיך די מלקות. אויף דעם פרעגט ער אים צוריק, איין מינוט, וכזית בכדי אכילת פרס דאורייתא? דאס וואס דו זאגסט מיר יעצט, אז דו געסט די מלקות פשט ס'איז א איסור דאורייתא, איז דאס טאקע אמת, אז ווען דו עסט כדי אכילת פרס אין די צייט ווילאנג ס'דויערט צו עסן א האלבע ברויט, קען איך קאמביינען די אלע אכילות צוזאמען און דיר געבן מלקות, איז דאס א הלכה למשה מסיני? פון ווי נעמסטו דאס? אמר ליה אין, זאגט ער, יא, דאס איז הלכה למשה מסיני, און ממילא איז א דאורייתא, און ממילא די אלע לעפלעך וואס ער האט געגעסן דא צוזאמען, קומט אויס אז צווישן אלע לעפלעך איז דאך געווען א כזית, אויב אזוי קומט זיך די מלקות, אבער מיט כדי אכילה, אבער צו זאגן אז עס האט עפעס צו טון מיט היתר מצטרף לאיסור, מיט דעם האט עס נישט קיין שום שייכות. אז ס'האט נישט קיין שייכות אויב אזוי בין איך גערעכט. וואס רבי יוחנן זאגט אז דווקא לגבי נזיר זאג איך היתר מצטרף לאיסור, אבער ביי אנדערע פעלער ווי לגבי תרומה זאג איך נישט אזא זאך. פרעגט אים, איין מינוט, זאגסטו מיר דא א חידוש. זאגסטו מיר, פארוואס באקום איך מלקות, ווייל תוך כדי אכילת פרס האב איך געגעסן א כזית, און איך קען זיי אלע מצטרף זיין? אויב אזוי פרעג איך דיר, אי הכי אמאי פליגי רבנן עליה דרבי יוחנן דרבי אלעזר בכותח הבבלי, אונז האבן דאך געהאט א מחלוקת צווישן רבי אליעזר מיט חכמים לגבי א מענטש וואס עסט כותח הבבלי, ווי מען געדענקט כותח איז געמאכט געווארן פון אלטע מילך מיט אלטע ברויט, האט מען געזאגט אז רבי אליעזר זאגט ביסט עובר אויף א לאו קענסט באקומען מלקות, חכמים זאגט ניין ס'איז נישטא קיין מלקות אויף דעם, לכאורה, איין מינוט, זאל ער יא באקומען מלקות, ווייל דו גייסט דא עפענען כותח, דו האלטס אין איין עסן, און צווישן אלע דיינע לעפלעך וואס דו האסט געגעסן פון דעם כותח, האסטו דאך צוזאמען געהאט א שטיקל ברויט וואס איז יא א כזית, אויב אזוי זאלסטו באקומען מלקות אויף דעם. זאגט ער אים צוריק, איין מינוט, אלא מאי, משום דהיתר מצטרף לאיסור, זאגט ער אים ניין, אלא מאי, ווילסטו מיר זאגן אז וואס, וויבאלד דו האסט א פראבלעם יעצט לגבי כותח ווילסטו צוריק דרייען און זאגן אז וואס משום דהיתר מצטרף לאיסור, און דאס איז די סיבה פארוואס כ'זאג אז למעשה היתר מצטרף לאיסור, אויב איז אזוי פרעג איך דיר סוף סוף אמאי פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר בכותח הבבלי, וואס איז דיך בעסער, זאגט ער אים, אויב ווילסטו מיר זאגן, די ווארט איז אזאס ווייל היתר איז מצטרף לאיסור, און ממילא דאס איז דיין פוינט וואס דו אביי ווילסט ארויסברענגן אז איך זע דארטן איז אויך היתר מצטרף לאיסור, אויב איז אזוי פרעגט מיר רב דימי, וואס איז בעסער? דו האסט מיר געפרעגט א קשיא זאגסטו מיר אזוי. אביי פרעגט א קשיא פאר רב דימי, אויב זאגסט דו רב דימי, אז די ווארט איז אז איך האב אזא מושג, איך האב א נייע חידוש ווי תוך כדי אכילת פרס, אויב אזוי פרעגט אביי צו רב דימי, איין מינוט וואס איז די מחלוקת צווישן ר' אליעזר מיט חכמים זאל ער באקומען מלקות אויף דעם, זאגט רב דימי צו אביי דו ביסט דאך אויך נישט בעסער, אויב טייטשט דו אויס אז די ווארט איז פארוואס באקום איך מלקות ווען איך האב געגעסן פון דעם בריי דא, איז ווייל איך זאג ס'דא אזא מושג פון היתר מצטרף לאיסור, אויב אזוי ווייטער ווי אזוי גייסטו אויסטייטשן די מחלוקת צווישן ר' אליעזר מיט חכמים? לפי דיך איז פונקט אזוי שווער, פארוואס זאגן חכמים דארט באקומסט נישט קיין מלקות, כ'זאל דיך זאגן אז היתר מצטרף לאיסור איז פשט די גאנצע כותח ווערט איין גרויסע כותח, און ממילא אויב אזוי וואלסטו אפילו לפי רבנן געדארפט באקומען מלקות, און ממילא זאגט רב דימי, דו אביי דו פרעגסט אויף מיך, די זעלבע קשיא דו פרעגסט אויף מיר פרעג איך אויף דיך אויכעט. און ממילא זאגט די גמרא אלא הנח לכותח הבבלי, לאז אפ די גאנצע כותח הבבלי, פון דארט קען מען נישט פרעגן קיין קשיות, פארוואס? דלית ביה כזית בכדי אכילת פרס, ווייל דארט נישט מציאות שייך א מענטש זאל עסן בכדי אכילת פרס פון דעם כותח, פארוואס? ווייל אי בעיניה דקשריף ואכיל ליה, אויב דער מענטש איז געווען א משוגענער, ער האט גענומען די כותח הבבלי, די אלטע מילך מיט די אלטע ברויט מיט זאלץ, און ער עסט עס אזוי, און דורך דעם עסט ער א כדי אכילת פרס פון די אלטע ברויט, בטלה דעתו אצל כל אדם, דאס איז נישט קיין נארמאלע זאך, קיינער טוט נישט אזא זאך, קיינער עסט נישט אזוי סאך פון דעם כותח, ממילא דאס איז בכלל איגנארד וואס ער עסט אזוי סאך. ואי משטר קשטר ואכיל וועסטו טענה'ן ניין ער טינקט דאך אריין זיין ברויט אין דעם, און דורך דעם קומט אן צו א כזית, אויף דעם זאגט ער לית ביה כזית בכדי אכילת פרס, מען קומט נישט צו צו עסן א כזית תוך כדי אכילת פרס פון נאר איינטינקן. און ממילא זאג איך דיר, דארטן לגבי די כותח, דו ווייסט פארוואס ס'דא א מחלוקת, דו ווייסט פארוואס דארטן, דארטן איז געווען א שאלה, נישט עה תוך כדי אכילת פרס, דארטן נאר געווען א שאלה, בין איך עובר אויף א לאו על ידי תערובת צו נישט. ר' אליעזר זאגט יא, די תורה זאגט כל, אויב אזוי לערן איך עס אויס פון יענעם כל, חכמים זאגן ניין, איך לערן נישט דעם כל, און ממילא אויב אזוי ביסטו פטור דארטן, אבער דארטן רעדט מען אוודאי ס'איז געווען ווייניגער ווי א כזית, פון ווייניגער ווי א כזית, און אוואדע, א מענטש גייט נישט עסן דארטן קיין כזית, מ'וועט נישט צוקומען דערצו, ווייל אויב עסט ער סתם אזוי כותח, איז ער א משוגענער, און ממילא בטלה דעתו אצל כל אדם, אויב טינקט ער איין, וועט ער קיינמאל נישט צוקומען צו א כזית, ממילא דארטן מ'דארט האט בכלל נישט קיין שום פראבלעם נישט. נאר וואס, מיין פראבלעם איז דא צוריק לגבי תרומה. לגבי תרומה לכאורה דארף מען פארשטיין פארוואס באקומט דער איד מלקות, דער תירוץ איז, אז א מלקות איז נישט, פארוואס ווייל איך זאג היתר מצטרף לאיסור, נאר אז ס'דא מלקות איז פשוט ווייל תוך כדי אכילה האט ער געגעסן א כזית, און ממילא אז ער האט געגעסן א כזית אויב אזוי קומט זיך אים מלקות, און ממילא זאגט ער זאגט ער בעצם בשם רבי יוחנן א שטייגער די מימרא וואס איך האב געזאגט, נארמאל זאג איך אין היתר מצטרף לאיסור, דאס איז בכל התורה כולה, ס'דא עקסעפשן וואו די עקסעפשן לגבי נזיר. איי וועסט מיר פרעגן דא, פארוואס באקומט דער איד, פארוואס באקומסטו מלקות? לכאורה דער שום וואס ליגט דא דאך ווייניג ווי א כזית. און ממילא זאג איך דיר די תירוץ איז ווייל תוך כדי אכילת פרס האסטו געגעסן א כזית. אבער צו זאגן אז ס'האט א שייכות צו היתר מצטרף לאיסור, דאס האט עס נישט. איי כותח? כותח דאך בכלל נישט געווען קיין כזית, דארטן איז נאר דא א שאלה צו אויף פסח קען איך עובר זיין בתערובת אפילו ווייניגער ווי א כזית, רבי אליעזר זאגט יא, וויבאלד די תורה זאגט מען אונז, די תורה זאגט כל, ממילא לערן איך עס אויס פון כל, רבנים זאגן ניין די כל דרשן איך נישט, ממילא בלייבט ער ביי זיינס, כל התורה כולה זאג איך נישט נארמאל היתר מצטרף לאיסור. נאר וואס? חוץ מנזיר, די תורה זאגט די ווארט משרת, משרת קומט צו אויסצושפארן, אז איך וויל דיר צולייגן נאך א זאך, עס קען דאך נישט זיין אז ס'מיינט ממש דא ענבים אינעווייניג אריינגעקוועטשט, אויב אזוי ליגט עס דאך אין יין, אלא מאי, ס'א נייע זאך, אז ס'איז מצטרף, דעם וויין וואס ליגט אינעווייניג צוזאמען מיטן ברויט, און ממילא זאג איך דיר היתר מצטרף לאיסור, אבער סתם אזוי זאגט ער בשם רבי יוחנן נישט דא אזא זאך ווי היתר מצטרף לאיסור.

איז די הלכה איז, כ'בין נישט קלאר וועלכע געפאלן וואו, געפאלן די חולין צו חולין, אדער געפאלן די תרומה צו חולין, און תרומה, וואס איז האטסטו אויסגעמישט, ממילא טאר איך גארנישט מער עסן, וואס איז די הלכה, איז די הלכה איז מותרין, כ'מעג עס יא עסן, שאני אומר תרומה לתוך התרומה נפלה, וחולין לתוך חולין נפלו, כ'זאג די תרומה איז געפאלן צו די תרומה, די חולין געפאלן צו חולין אפילו זיי ליגן נישט צוזאמען נאר איך זאג אז וואס יעדער געפאלן צו זיינס די פון חולין געפאלן צו חולין די פון תרומה געפאלן צו תרומה און ממילא קומט אויס אז איך קען מתיר זיין איז ווען קען איך נארמאל מתיר זיין דאס איז דווקא אז איך האנדל מיט א דרבנן'דיגע הלכה אז איך זאג אז איך האב א שאלה דרבנן דעמאלס קען איך דיר מתיר זיין איך זאג ווייסט וואס ספק דרבנן איז לקולא אבער אויב האנדל איך מיט א דאורייתא, קען איך דאך נישט גיין פסק'ן א ספק דאורייתא לקולא, און ממילא פרעגט ער אזוי, ואי אמרת בשלמא, אויב זאגסטו אז וואס אי אמרת כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא, אויב זאגסטו מיר יעצט א נייע מושג אז תוך כדי אכילת פרס איז א דאורייתא, פשט איז ווען דער ישראל גייט אנהייבן צו עסן, און תוך כדי אכילת פרס בין איך מצטרף דיין גאנצע עסן וואס דו עסט צוזאמען, אמאי אמרינן שאני אומר תרומה לתוך וכו'. ווי אזוי קען איך יעצט גיין מתיר זיין און זאגן איך נעם אן מסתמא די חולין געפאלן צו חולין, תרומה געפאלן צו תרומה, און ממילא די ישראל מעג דא עסן. בשלמא אויב זאג איך נישט דא אזא זאך אז איך בין מצרף אלע זיינע אכילות צוזאמען, אז תוך כדי אכילת פרס רעכן איך נישט מדאורייתא, אויב אזוי קומט דאך אויס די גאנצע שיעור וואס איז דא אריינגעפאלן איז ווייניג ווי א כזית, אויב אזוי האנדל איך נאר מיט א דרבנן'דיגע פראבלעם, אויב אזוי קען איך מתיר זיין. אבער אויב קומסטו מיט א נייע חידוש יעצט און דו זאגסט מיר אז תוך כדי אכילת פרס אלע זיינע אכילות וואס ער האט געגעסן קוק איך אן שפעטער צוזאמען און דאס איז אויף א דאורייתא'דיגע לעוועל, אויב אזוי וויאזוי קען איך מתיר זיין? וויאזוי קען איך זאגן פאר די ישראל מעגסט עסן? אויב רעכן איך צוזאם אלע זיינע אכילות קען דאך זיין יעצט איז יא דא א כזית צוזאמען, אויב אזוי יעצט גייסטו באקומען ביסטו עובר א דאורייתא, אויב אזוי וויאזוי קען איך אים מתיר זיין? אמר ליה, האט אים געזאגט ביסט גערעכט, אבער וואס הנח לתרומת תבלין דרבנן, דא רעדט מען פון תבלין, תבלין איז נאר א דרבנן, און ממילא הייב איך זיך בכלל נאר אן, די גאנצע תרומה איז נאר א דרבנן'דיגע תרומה, אין הכי נמי, טאקע תוך כדי אכילת פרס איז א דאורייתא'דיגע פראבלעם, און ממילא טאקע אז דו וואלטסט עובר געווען א דאורייתא וואלט וואלט איך נישט גע'פסק'נט אזוי, נאר דא וויבאלד מ'רעדט פון תבלין, תבלין איז א דרבנן'דיגע פראבלעם, און ממילא זאג איך קען איך דיר מתיר זיין, וויבאלד ס'איז א ספק דרבנן, ספק דרבנן לקולא. איי אפשר ס'וועט צוקומען צו א כזית אלעס צוזאמען? יא, אבער ס'איז נאר דרבנן. ספק דרבנן קען איך מיקל זיין. פרעגט די גמרא נאך א קשיא, איתיביה די זעלבע סארט קשיא, שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה, ולפניהם ב' סאין, אחת של חולין ואחת של תרומה ונפלו אלו לתוך אלו מותרין, האבן מיר נאכמאל די זעלבע זאך, פשוט צוויי באסקעטס, איינס איז געפאלן אריין צום צווייטן, זאג איך די חולין געפאלן צו חולין, תרומה געפאלן צו תרומה, און ממילא מותרין קען איך עס מאכן, שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו, תרומה לתוך תרומה נפלו. פרעגט גמ' נאכמאל, בשלמא אויב וועסטו מיר זאגן אז וואס? אז דער וואס איך בין מצרף אלע זיינע כזיתים, אלע זיינע אכילות צוזאם צו איין כזית איז נאר א דרבנן'דיגע זאך, פארשטיי איך זייער גוט אז למעשה איז דאך אלעס נאר א דרבנן'דיגע ספק, אויב אזוי קומט דאך אויס אז ספק דרבנן קען איך מיקל זיין, אבער אי אמרת כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא, אבער אויב וועסטו מיר ווייטער טענה'ן אז אכילת פרס איז א דאורייתא'דיגע פראבלעם, אמאי אמרינן שאני אומר? וויאזוי קענסטו אזוי לייכט אננעמען און זאגן אה חולין געפאלן צו חולין, תרומה געפאלן צו תרומה, און ממילא אלעס איז בסדר. איך האנדל מיט א דאורייתא. דער מענטש וועט עסן דא תוך כדי אכילת פרס וועט ער עסן א כזית, פשט איז דער ישראל האט געגעסן אפשר א כזית פון תרומה ס'קומט אים א שטראף אויף דעם, אפשר אפילו כרת אויף דעם, ממילא וויאזוי קענסטו גאר אזוי שטארק מיקל זיין? יעצט ביז יעצט אויפן ערשטן פאל האט מען גערעדט דארט פון תבלין, איז תבלין איז א דאורייתא'דיגע איז א דרבנן'דיגע פראבלעם, די גמרא האט שוין געענטפערט. און ממילא, אקעי, פון דארט קען איך נישט פרעגן. אבער דא רעדט מען יעצט נישט פון תרומה, מען רעדט דא נישט פון תבלין, מען רעדט שוין דא פון פירות, וואס די פירות איז דאך יא שוין א דאורייתא, און ממילא וויאזוי גייסטו מיר דאס פארענטפערן? אמר ליה האט אים געזאגט, הנח לתרומה בזמן הזה דרבנן, דא רעדט זיך דאך בזמן הזה, די גאנצע תרומה איז דאך נאר בשעת ס'איז דא א בית המקדש, אידן זענען אין ארץ ישראל, און ממילא יעצט דא וויבאלד ס'איז נאר תרומה בזמן הזה, ווייטער האנדלסטו נאר מיט א דרבנן'דיגע פראבלעם, אז ס'איז נאר א דרבנן'דיגע פראבלעם,